א גוטן ערב יום טוב שבועות. כ'האב געוואלט זאגן פון יעדע זאך וואס איז געשעהן, כ'האב ליב צו וויסן, נישט ווייל כ'וויל וויסן די נייעס, נאר כ'וויל וויסן הלכה'דיג וואס דא קען געשעהן גוט און וואס קען געשעהן חלילה נישט גוט, איז לאמיר גיין דורך שטאטלעך. ווען ס'איז געקומען די פאל אז ס'איז געווען מענטשן וואס האבן נישט געזעהן זייערע עלטערן פאר מ'האט זיי באגראבן, האב איך גע'פסק'נט אז מ'מוז אים אויפגראבן, און ס'איז געווען איינער וואס האט אויפגעגראבן און ער האט געזאגט ער האט טאקע געטראפן אן אנדערן דארט. כ'מיין אפילו געטראפן א גוי, ער האט נישט געוואלט עקסטשעינדזשען אינפארמעישן ווייל ער האט נישט געוואלט ס'זאל ארויפגיין אויפן האטליין. געווען אזוי, ווען מיין טאטע זכרונו לברכה איז אוועק, נאכדעם ווען מ'האט אים געמאכט די טהרה, האב איך געהייסן מ'זאל אים אויפדעקן ווייל איך וויל אים זען, פרעגט מיך איינער צו וואס דארפסטו אים זען, זאג איך דאס איז דאך מיין געשעפט נישט דיינס. קיצור, איך האב צוגערופן א ברודער אויך, איך האב אים געזאגט זאג מיר דו זעסט דאס איז אונזער טאטע? זאגט ער יא. האב איך געוואוסט אז מיין מאמע איז אן אלמנה, טאמער וויל. חתונה האבן, כ'האב נישט געהאלטן זי וועט וועלן, ווייל זי איז שוין געווען דעמאלטס ניינטי סיקס ענד א האלף, טאמער וויל זי, זאל זי קענען, און נישט זיין געשטערט ווייל זי האט געהאט א מאן, און נאכדעם דאס איז וויכטיג פאר אנדערע זאכן אויך, מ'ווייסט ווי מען לייגט יענעם וכדומה, און איך האב דאס אויפן האטליין יעדע וואך געזאגט, יעדער זאל וואטשן, ווייל כ'הער זאגן אז מען טראגט גראד ארויס פון דעם האספיטעל גראד אין די טשעפעל, און די מענטשן זענען אפילו נישט דארט, ס'איז אזא מהומה געווען עד כדי כך אז. איינער האט מיר געזאגט, כ'וויל נישט זאגן ווער דאס איז ווייל כ'וויל נישט ער זאל האבן פראבלעמען, ער זאגט מ'האט צו זיי האט מען אריינגעשיקט זעקס אדער זיבן נפטרים וואס איז בכלל נישט געווען קיין אידן, און ער האט זיי צוריקגעשיקט אלע. געווען א מהומה. האט מיך איינער געפרעגט, זיין מאמע איז א יונגע פרוי און זי וויל וויסן וואס מ'טוט דא, ווייל זיי האבן נישט געקוקט, ווייל אלעס איז געגאנגען דירעקט אין דר'ערד, ווייסט פונעם האספיטל גראד צום פיונערל האום. קיצור, האט ער מיך געפרעגט וואס ער זאל טון, האב איך אים געזאגט זייער פשוט, בעטן א פערמיט. כ'מיין ער האט באקומען א ספעשל פערמיט, מ'האט אויפגעגראבן דעם קבר און ער האט געטראפן אז ס'איז נישט דארטן זיין טאטע, האב איך שוין געזאגט ס'איז געווען איינער ר' חיים שנעעבאלג, מ'האט אים אויך באגראבן אין ירושלים אויפן הר המנוחות צו ווי, און ס'געווען עפעס אן אינשורענס קעיס ווייל ער האט געהאט מיט זיך אנטיק ספרים, איז געקומען די גאווערמענט אין ארץ ישראל זיי האבן געהייסן גראבטס אים אויף, ענד געס וואט, פונקט ווי משה רבינו. לא ידע איש את קבורתו, מען ווייסט נישט ווי ער ליגט, קען זיין די קינדער האט מען שטילערהייט געזאגט, און אזוי דרייען זיך זאכן, ס'איז דא איך ליין כסדר אויף די טמא'נע כלי, ס'איז געווען אין ארץ ישראל אויכעט וואס א פרוי האט געזאגט אז דא ליגט איר מאן, מהאט א געשעפט מען זאל דארט לייגן, מ'האט אויפגעגראבן ס'איז נישט געווען קיין מאן ס'איז געווען א פרוי, מיסטעיקס דו העפן אין לייף, אויב ס'איז אן אלטע פרוי און דער מאן איז אן אלטער מענטש און זיי האלטן נישט ביי חתונה האבן, איז נישט עק וועלט, ווייסט מען יא פונקטליך ווי ער ליגט ווייסט מען נישט, ער ליגט אין דעם בית החיים. טאמער ס'איז נישט אזוי איז קען זיין אז א פרוי בלייבט אן עגונה אויף אייביג און אויב מ'גראבט עס נישט אויף גראד, ווערט די באדי דיקאמפאוזט, ווייל די ווערים עסן אים אויף, איז דא אן ערנסטע פראבלעם, עכ"פ האב איך זיי דאס געזאגט און כ'האב עס פארציילט דא פאר א גרויסן רב אז ס'איז דא מיסטעיקס, האט ער מיר געזאגט אז ער האט געקאלט געווען איך וויל נישט זאגן ווער ווייל כ'וויל נישט אריינמישן קיינעם, ס'איז געווען א גרויסער דיין דא אין קראון הייטס א לאבאוויטשער, ער האט א זון וואס איז א באקאנטער בעל שמות הקדושים מיט עפעס אן ענין, אריינגעדרינט און ער האט געזאגט אז אזוי ווי ער האט עס דאס געהערט פון דעם רב וואס איך האב עס אים געזאגט ער האט עס געהערט פון דעם רב איז ער געגאנגען דא איז דא א פלאץ ווי עס איז געלעגן א פיונערל האום מיט פיר פינעף גרויסע טראקס פון גערענטעטע טראקס און הערסעס און ער האט אנגעהויבן צו באקוקן איינס נאך דאס אנדערע ווייל דא דארף ער דאך נישט גראבן גארנישט האט ער געזאגט פאר יענעם רב דו וואלסט געוויינט וועמען איך האב דארט געטראפן געטראפן היימישע מענטשן מיט בערד זיי וואלטן אלע געגאנגען אין פאטערס פיעלד. אדער מען וואלט עס פארברענט, עניוועי, כ'ליב יעדע זאך צו זעהן וואו דאס קען מאכן א שינוי אין די הלכות, צו ס'קען מאכן און וואס דאס קען מאכן. איז יעצט למעשה, מען האט געזעהן וואס איז געשעהן דא מיט טשיינע, אז מען האט אלס גענוצט, צו זאגן אז מען האט גענוצט א בעט, ס'איז א פויגל, און מען האט גענוצט שלענג, ס'איז נישט קיין חילוק וואס מען האט גענוצט איז נישט קיין חילוק, אבער עטס זעהטס אז מען קען אויסהאפן דעם עולם. און מען קען אפהרג'ענען א האלבע וועלט. ווי איך אנהייב צו טראכטן דעמאלטס ביי מיר, וועיט עי מינוט, לעטס האלד די מינוט, אונז האמיר דאך רוב זאכן קומען דאך אריין פון טשיינע, נו ווער זאגט דען אז דאס איז אלעס איז כשר? כ'האב מיך נישט געפוילט, כ'האב געקאלט א רב וואס פארט אויף טשיינע געבן הכשרים און פרעגט אים דו קענסט טשייניז? זאגט ער ניין, מען גרייט שוין אן דא וואס מען וועט אלס קויפן און ממילא מאכן זיי שוין אלעס, מען דארף נאר אריינלייגן אביסל נבילה דערין און פארטיג. זיי האבן אליינס מודה געווען, כ'האב געזען אויף די טמא'נע כלים זיי האבן געזאגט אז ס'איז געווען עפעס א גרויסע. טשעין וואס זיי האבן כ'ווייס ווער טויזענטער אוטלעטס און כ'מיין ס'הייסט מעקדאנעלדס און זיי האבן געזאגט זיי האבן געטראפן אז אין זייערע פלייש איז געווען אריינגערוקט שטיקער פון מ'האט גענומען א מייזל און ער האט געפגר'ט האט מען אים צושניטן מ'האט עס אויך אריינגעלייגט זיי האבן געטראפן אנדערע מיני מיט אויווער דעיר. יעצט דאס געשעט ביי אונז אויכעט, איך האב גערעדט אמאל מיט א רב וואס ער געבט א הכשר אין ארץ ישראל אויף פלייש, און ער איז אין עפעס אזא דארף, ער איז נישט אין א שטאט, און אין דעם דארף איז דא א אראבער אויך, זאגט ער ביי די אראבער גייט אז ווען ס'פגר'ט א הונט אדער א קאץ מאלט מען עס אריין אינעם פלייש וואס מען באשטעלט ביי זיי, פרעג איך אים און איר לאזט עס צו? זאגט ער אוודאי לאז איך עס צו, זאג איך ביסטאך א איד קענסטו דאס טון? זאגט ער ר' נחום טאמער איך וועל עס נישט צולאזן, עמ' זיי מיך אויך אריינרוקן אין דעם זעלבן מאל מאשין. דאס איז היינט א הכשר, דעטס אלל איט איז, מען האט אביסל מורא, מען מאכט א שווייג, און ס'פארט. ווי איינער דא וואס האט געגעבן די וויליאמסבורגער טריפות צו עסן, איך האב אמאל מוסר געזאגט, פרעג איך אים האסט נישט מורא ס'וועט ארויפקומען אויף יענע וועלט וואס צו ענטפערן פארן אייבערשטן, זאגט ער איך זאג דעם אייבערשטן אזוי, קיין מיליאנער בין איך נישט געווארן דערפון, האסט מיר געגעבן צוועלף קינדער, פון ווי האב איך דאס געדארפט קענען אויסהאלטן, יא, האב איך נישט געוואלט זיי זאלן שטארבן, און פארטיג. ראית גנב ותרץ עמו זאגט דוד המלך. עניוועי. יעצט איך וויל ענק פארציילן נאך א מעשה, דאס געדענקען אסאך מענטשן, ס'איז געווען א רב וואס דער רב איז געווען דער זון פונעם בוטשאנער, ער איז געווען דער איידעם ביים תולדות אברהם יצחק, ער האט געמאכט מאשרומס נישט אין טשיינע נאר אין אינדיע, וואס איז א חילוק דא דארט, און געמאכט, נו אז ער איז געגאנגען מאכן מאשרומס איז געקומען א רשע און האט אים געשאסן אויף טויט, נו סיי יעדער איז אנטלאפן, חבד איז אנטלאפן, ס'איז געבליבן דארטן א מקום שממה ביז מען. צוריק אויף ארבעט. ווייסט וואס איז געווען? איך האב אויפגעקאלט דער וואס ברענגט אריין די מאשרומס, איך האב געזאגט איך מאך א גרויסע שמחה און איך וואלט געוואלט האבן אסאך אסאך מאשרומס, קען איך נוצן א האלבן טראק לאוד, א גאנצן טראק לאוד, איך ווייס נאך נישט. זאגט ער, וויפיל איר עט ברויכן וועט מען אייך צושטעלן, דארפט אייך נישט זארגן, אונז האמיר גענוג. פרעג איך אים, די, מען האט דאך געשאסן די משגיח, מען האט דאך געשאסן די משגיח. און ווען מען האט צו דרייען אהער מיט אהין, ער זאגט פארוואס דארף בכלל מאשרומס א הכשר, זאג איך ווען נישט פארוואס שיקט איר בכלל א משגיח, זאגט פארן עולם מען עסט ווייל מאשרומס דארף נישט קיין הכשר, האב איך אים געזאגט סאטמאר רבי האט אמאל געזאגט א איד האט אים וויי געטון די אויגן אויף דער עלטער, האט ער געזאגט רבי מען טראגט מיר אן איך זאל זיין א משגיח ביי די טשיקענס, זאגט דער רבי אויב דו זעסט נישט גוט די אויגן טוען דיר שוין וויי אויף דער עלטער עסטו זיין דער בעסטער משגיח וואס ס'איז דא, דאס איז וואס זיי זוכן, אבער ער איז נישט גערעכט, קאקע קאלע און פעפסי קאלע אין אוקריינע, איך האב אמאל אויפגערופן רב לאנדא, פון בני ברק, און ער האט מיר געזאגט ער האט דאס אויסגעטשעקט און ס'דארף א הכשר, פרעג איך אים פארוואס, פארוואס אין ארץ ישראל צו אין אנדערע פלעצער דארף עס נישט, זאגט ער ווייל זיי האבן נישט קיין פעקעדזשינג, ס'איז דא אפאר קאמפעניס וואס געהערן פאר די רעגירונג זיי האבן די גרויסע פעקעדזשינג קאמפעניס, און אלעס וואס ס'גייט אריין דארטן ווערט געפעקעדזשט, איז איין טאג קען מען פעקעדזשן יין נסך און איין טאג דאס און איין טאג יענץ, דעטס איט. האט ער דעמאלטס געגעבן א בריוו בכתב אז מ'טאר נישט נאר מיט א הכשר. למעשה האב איך זיי געפרעגט נו וויאזוי גייט מען דא האבן וויפיל מאשרומס מ'וויל, איז די תירוץ געווען איך ווייס נישט. דאס איז געווען די תירוץ. למעשה איך האב נישט געברויכט קיין מאשרומס, איך האב נאר געוואלט זען ווי קראנט די הכשרים זענען. האב איך דאך שוין געזען ווי קראנט זיי זענען. ס'ברויך נישט קיין הכשר. מ'דארף נאר וויסן יעצט איין זאך, אונז דארפן זיך אפלערנען א מוסר השכל לדורות הבאים. כ'מיין פאר אונזערע קינדער אויכעט. ווער גייט אראפ און געט א הכשר? דא א רב? יא, שטייט זיין נאמען אויפן באקס. כ'האב געוואלט וויסן, דער רב קען טשייניז? טאמער קען ער טשייניז איז אויך גארנישט. ווייל זיי זענען אזעלכע שרוד כיטרע מענטשן, דו ווייסט נישט ווי שרוד זיי זענען. מיר דערציילט א משגיח אז זיי האבן שוין געהאט פרי-פעבריקעיטעד, געדארפט האבן א גאנצע קאנטעינער לאוד פון טונא פיש, האסט שוין געהאט פרי-פעבריקעיטעד אלעס, אפילו די באקס איז שוין געווען איינגעפאקט, איי וואס טוט דער משגיח, זיי האבן אים געברענגט באקסעס אויף די פלאר, און ער האט נישט געוואוסט אז דארט איז שוין דא דריי לעיערס מיט קענס טונא, און זיי האבן געקומען אריינגעלייגט אויפן טאפ אזא שיינעם ווייסט ביטווין די טו פלארס פון די טונא, און ער האט אינגאנצן געפאקט איין לעיער. האט אפילו נישט געקוקט וואס ער פאקט נאר געזען ס'דא לעיבלס איז געגאנגען און ס'איז געפארן. דאס איז א דזשאוק דאס גאנצע. איטס אלל א דזשאוק. איז דאס איז זייער זייער וויכטיג אז דער עולם זאל וויסן מהיום והלאה, איך מוז קויפן לאקעל פון אמעריקע, איך מוז קויפן אלעס וואס ווערט דא מעניופעקטשערט, און איך מוז קויפן דארטן ווי איך קען אריינגיין, און דארט ווי איך קען א שפראך.

סאו יעס. לעט מי שאו יו סאמטינג און ער עפענט אויף א שיפלאד אין די בעק פון זיין טיש און ער עפענט אויף דארט איז דא פייפס גייען דארטן עלעקטער גייט דארט אלעס גייט דארטן זאגט אים ראביי דו יו סי דיס איי קען דו עניטינג דעט איי וואנט יו קען בי דער אן טאפ באט איי קען דו העיר עניטינג דעט איי וואנט און איך ווייז עס דיר ווייל איך זעה ביסט זייער סינסיער איי וואנט יו טו נאו דעט דער איז נאו קאושער פראדאקטס אין די יונייטעד סטעיטס ווי העוו סאו מעני גימיקס. דער אר וואלווס הידן פראם די עף די עי. וואס זיי באקוקן די עסענס, די גאווערמענט, דער'ס הידן וואלווס פאר די הכשר, דער איז סאו מעני גימיקס, יור נעווער גאנא מעיק איט. אזוי האט ער אים אפן געזאגט. סאו דאס איז וואס עטס דארפטס וויסן, ס'דא געווען אן אומגליק אז ס'איז נישט געווען יעצט קיין משגיח דארטן חדשים דריי, צוויי, דריי, פיר, הו נאוס. ווען גייט מען מאכן א ליין און זאגן פון דא הייבט זיך אן און און און פארדעם איז נישט איז יא גוט געווען צו נישט גוט געווען פארדעם איז נישט געווען השגחה און יעצט האט זיך אנגעהויבן השגחה ווען איז דיס גאנא טעיק ען ענד קיינמאל נישט אלעס נעמען נאך די צוויי חדשים פראדאקשען עס ארויף לייגן אויפן טראק און ס'עט פארן אויף אמעריקע מיט פרעסן יעצט די טשייניעז קען מען בכלל נישט טראסטן ווייל מ'זעהט זענען ליגנערס אין פנים. זיי געבן א זאג פאר אמעריקע אז ענקערע סאלדאטן האבן דאס געברענגט, בשעת ס'אפילו דא בוקס וואס זענען ארויסגעקומען פון אפאר מענטשן וואס מ'האט שוין געהארגעט און פון מענטשן וואס זענען אנטלאפן, און ס'איז דא עפעס א פרוי וואס זי איז איינע פון די גרעסטע קעמיסטס אין די וועלט און זי האט געזאגט אז עפעס האט מען דא אריינגעלייגט, זיי האבן געזען אז איטס נאט די סעים, קיצור. איר האט מען באזייטיגט, דאס איז דא די פראבלעם, עטס האט צו טון מיט גוים וואס האבן נישט קיין דרך ארץ, דו כאפסט אים לאכט ער דיר אין פנים, ס'איז נישט ווי אין אמעריקע, פאר איר אמעריקע איז אויך גארנישט ווערט, אבער אפילו אין אמעריקע איז שוין עפעס ווערט, דארט איז זיכער גארנישט ווערט, ר' משה פיינשטיין פלעגט דאווענען ווי א אייז באקס, שמונה עשרה האט זיך נישט גערירט, האט מען אים געפרעגט פארוואס ער דאווענט אזוי קאלט, האט ער געזאגט עס שטייט מען דארף דאווענען שמונה עשרה כעומד לפני המלך, זאגט ער איך בין געווען אמאל אין רוסלאנד מען האט מיך גערופן די מלכות, ער איז דאך געווען די רב, זאגט ער, כ'האב כ'האב געהאט אזא אימת מוות, כ'האב מיך נישט געקענט רירן פאר שרעק, האב איך מיך דעמאלטס אויסגעלערנט וואס דאס הייסט כעומד לפני המלך, דאס הייסט, איז געקומען ר' משה און ער האט געזאגט מען מעג עסן חלב-עקום אין אמעריקע מעג מען טרינקען, פארוואס? ווייל ס'איז מירתת, הע הע, דער סוחר לאכט פון דער און ער לאכט פון די רעגירונג, ער לאכט פון יעדן, מען האלט אין איין כאפן גרויסע מילך קאמפאניס וואס האבן געטון זאכן וואס מען האט נישט געדארפט, און וואס איז געווען דער סוף? זיי האבן באצאלט א שטראף, זיי האבן געזאגט אונז געב מיר א האלב יאר פאר דעם און דעם פאבליק סקול אומזינסט און דעטס איט, ענד דעי ווער אף די הוק, אין אמעריקע אפילו פאר הרג'נען הרג'עט מען נישט. דאס איז געווען א טעות פון ר' משה פיינשטיין ער זאל מיר אוודאי מוחל זיין, ער האט נישט געכאפט אז אמעריקע איז א פרי קאנטרי, גאנץ אמעריקע איז געגרינדעט געווארן ווייל זיי האבן נישט געוואלט האבן דעם יוראפיען עול. איז למעשה האמער אונז א גרויסן ערנסטן פראבלעם, נאכדעם איז דא אזוי, איך האב געליינט, טעל יו די טרוט, ווען מיין ווייב האט די ערשטע מאל אהיים געברענגט טילאפיע פיש, איך האב עס נישט געוואלט טעסטן ווייל איך גלייך נישט קיין פיש, האב איך געזאגט אינמיטן קאכן איך מיין ס'שטינקט פון גדולים, האט זי אנגעהויבן צו לאכן דאס איז אזא טייערע פיש, שפעטער האב איך געליינט אין א מאגאזין אין א וואס וויאזוי מ'שטעלט צאם זאכן, איז געשטאנען דארט אזוי, טילאפיע ווערט געכאוועט אין פולס ווי ס'איז דארטן דא צואה פון מענטשן, פשוט מ'כאוועט עס אין צואה. צואה פון מענטשן, ס'אזוי ווי אונז מאכן מיר פערטילעזעישן, לייגן זיי דאס אריין, זיי האבן אינדרויסן אזאלכע ביטעלעך, און זיי לאזן עס דארט ארומשווימען לעבעדיגערהייט, און דאס געבט אריין דעם גוטן טעם. שטעל דיר פאר דו האסט געקענט זען ווי זיי נעמען שלענג און זיי לייגן עס אריין אין א וואק, און זיי ברענען עס אפ אפאר מינוט און זיי עסן עס רויערהייט. און אמאל האבן זיי געהאט בעטס, זיי עסן א בעט, בעט איז א בלינד, מ'זאגט יו עז בליינד עז א בעט, בעט איז א בלינדע זאך. ווער קען זיי טראסטן? איז דאך אנבעליוועבל וואס דא גייט פאר. און איך האב שוין לאנג געשריגן א הכשר קען מען נאר געבן אין א לאקעל פעקטארי אז די פעקטארי איז דא, איך גיי אראפ און איך זיץ דארטן און איך קוק אלעס וואס דארטן טוט זיך און ווען איך ענדיג מיין שיפמענט פאר איך אוועק מיט מיין טראק ווייל טאמער נישט קען ער דיר צולייגן, איך ווייס ס'איז געווען א פראבלעם, ער האט עפעס אמאל געדארפט גיין קוקן ווי מ'כאפט די פיש, זען ס'האט סנפיר וקשקשת. דער טונא פיש די אנדערע. איז געווען א אינגערמאן ס'האט מיר געזאגט אז מען אפערט אים ער זאל יעצט אראפפארן זעהן די פיש ווייל מען דארף א משגיח. פרעג איך אים האסטו שוין אמאל געקוקט אויף פיש? זאגט ער עפעס איינמאל בין איך שוין געווען. פרעג איך וויאזוי גייט עס צו? זאגט ער ס'פארט אויף א בעלט. ס'קומט ארויף פון א שיף, די שיף ווארפט עס ארויף אויף א בעלט און די פיש פארן. טאמער זעהט מען איינס וואס איז נישט פון דעם זעלבן מין נעמט מען עס ארויס. זאגט ער מיר אפען ער האט דארט געזעסן פינעף טאג און עס איז פון סעווען אין די מארנינג טיל ניין עט נייט. זאגט ער, בערך נאך צווייע נאכמיטאג דעם ערשטן טאג האב איך שוין נישט געזען קיין פיש, איך האב געזען א בעלט דרייט זיך, איך האב געזען, איך האב שוין נישט געזען וואס איך זעה אפילו, מען ווערט דאך דיזי אויך, מיר זענען דאך יומען ביאינגס אויך, און דאס אלעס גייען מיר אונז קויפן, און קיינעם פאלט נישט ביי אז מען דארף מאכן עפעס א שטיקל טשעינדזש. יעצט איך געדענק איך בין געווען יונגער און פרנסה האט דאך יעדער געזוכט האב איך אנגעטראגן פאר הערשיס ווייל איך האב געהאט אסאך שעירס אין הערשיס בין איך געפארן דארט אויף פענסלעוועניע איך האב מיטגענומען מיין ווייב און די קינדער און מיר האבן זיך אינדזשויט איך ווייס ווי אזוי מאכן טשאקלעד און אלעס האב איך גענומען אינטערעסט אין טשאקלעד און איך האב געזאגט צו מיר איך האב געזאגט מיין ווייב דו ווייסט די עמ ענד עמ קענדיס אלע הערשיס פראדוקטן עסן דאך אלע קינדער ווארלד ווייד איך וויל ווערן זייער משגיח, כאטשיג ס'איז א פחיתות הכבוד צו ווערן א משגיח, אבער גארנישט, איך וועל ווערן א משגיח. כ'בין אריין צו זיי, האבן מיר זיך געמאכט א דיעל, איך האב זיי געזאגט נאך מער, דו וועסט האבן השגחה פון מיר, אבער דו דארפסט מיר גארנישט באצאלן. פרעגט ער ראביי פראם ווער יו גאנא ליוו? זאג איך אים, אייל קאלעקט מאני פאר מיי ליווינג, כ'וועל ארומגיין אין שולן, ווייל מ'מאכט דאך נאר אפאר ראנס א יאר. שוין, ס'איז איינגעגאנגען. ווער האט נישט געוואלט? די OU האט נישט געוואלט. אדער ווייל ס'איז דא זאכן וואס זיי האבן נישט געוואלט איך זאל וויסן אז ס'איז אלעס נישט כשר און זיי האבן געקענט באשטיין אז איך זאל סטעי אוט אוו די פלעיס. אדער סתם אזוי, אזוי קענען זיי דאך האבן די ביזנעס אזוי ווי איך האבן די ביזנעס. שוין, איז נישט איז נישט, האב איך געזאגט פארן אייבערשטן לא עליך, איך האלט. שפעטער, אפאר וואכן צי חדשים שפעטער, האב איך אנגעהויבן צו ליינען אביסל וועגן טשאקלעד, שטייט דארט קלאר, איר קענט עס אלע, גייטס ארויף אויף די טמא'נע כלי, עטס וועט זעהן, טשאקלעד איז געמאכט, ס'האט אזוינפיל און אזוינפיל אינגרידיענטס פון קאקעראטשען, קאקעראטשען, איך זאג נישט קיין דזשאוקס, עטס ווייסט איך בין נישט קיין דזשאוקער, זיי האבן א רעכט אריינצולייגן פער יעדן פאונד אזוינפיל און אזוינפיל וועיט אוו קאקעראטשען, דאס הייסט מיט די גדולים און מיט די גרויסע וויסקערס מיט אלעם, און זיי לייגן דאס אריין דארטן, און דאס גיבט אריין דעם טעם, דאס איז דער נותן טעם, האב איך דעמאלטס אפגעקאלט די OU, כ'האב מיך גענומען פארפירן, וויאזוי, וויאזוי קענט עטס מאכן דאס פאר כשר, איז דאך דא די אלטע תירוץ. זיי זאגן אז מ'טאר נישט עסן סטראבעריס ווייל מ'צומאלט עס מיט די ווערעם, טענה'ן זיי אז ס'איז שוין נישט קיין בריה ווייל ס'איז צומאלן, און נאכדעם טענה'ן זיי נאך א זאך אז ס'ווערט בטל, האב איך געטענה'ט בטל ווערט עס נישט ווייל דאס איז א נותן טעם, דאס איז די גאנצע זאך דערפון, איך האב זיך ארומגעריסן מיט זיי, און למעשה זיי לאכן זיך אויס. וואס איז דא צו טון? כ'זאל גיין שרייבן צעטלעך מען טאר נישט עסן הערשיס, ווער וועט דיך פאלגן אפילו? זאגט דער אייבערשטער אויב קיינער הערט דיך נישט אויס, איך וועל מאכן מען זאל דיך אויסהערן, האט ער אונז דערלאנגט אזא שמיץ, אזא פליק, און די זעלבע איז מיט די בהמות. איך וויל פארשטיין איין זאך, פארוואס מוז דער שוחט זיצן גאנצעטע וואכן אין די פרעמד, נישט האבן קיין ווייב, ארומלויפן מיט זונות, עס איז דא וואס האבן בשוגג שוין אנגעפלאנצט קינדער אויכעט. דער זווילער רבי, דער ר' משה ניישלאס'נס איידעם, האט א גוי, איך האב אים געטראפן, איך האב געטראפן דעם גוי, ער איז אלט, היינט איז ער שוין צוואנציג, ס'איז געווען א דיעל אז ער טאר קיינמאל נישט אריינקומען אויף סקווער זען דעם טאטן, אויף דעם האט מען געגעבן פאר די פרוי קינדער געלט זעקס הונדערט און פופציג דאלער, האב איך אים געפרעגט, דו שייגעץ, טמא, דו חזיר, דו, דיין ווייב וואס האסטו געמאכט מיט איר צוועלף קינדער געסטו איר אויך פאר יעדן קינד זעקס הונדערט און פופציג דאלער, קיינער זאל מיר נישט זאגן, וועגן דעם געב איך עס מיט א נאמען, נארמאל געב איך נישט קיין נאמען ווייל ס'איז נישט אינטערעסאנט, נאר נאמען פון אים, ער איז א משוגענער, ער איז א פאנטאזיסט. העי, עס קען זיין איך בין משוגע, און עס קען זיין איך בין א פאנטאזיסט, אבער דא געב איך דיר א פאקט. דער פאקט איז, ער איז געווען א משגיח, ער איז אפילו נישט געווען קיין שוחט, ער איז געווען א משגיח ביי די בהמות דארט, איך ווייס ווי אין פענסלעוועניע, און ביינאכט האבן זיי נישט וואס צו טון און זיי לויפן ארום מיט זונות. איך אליינס, איך, איך זאג אויס את חטאי אני מזכיר, איך גיי ענק אויסזאגן יעצט א סוד, זאלטס קיינעם נישט פארציילן, ס'איז געווען אין יענעם שלאכטהויז איז געקומען פון ארץ ישראל, א צייטונג, זיי האבן געהייסן הארץ, א זייער א לינקע צייטונג, איך האב זיי גערופן, איך בין געפארן ביז ארץ ישראל, איך האב זיי געזאגט טו מיר א טובה קום אראפ וועסטו האבן סחורה, און זיי האבן געכאפט ווידיאוס, די צייטונג שרייבערס, ס'איז געווען מיידלעך מיט יונגלעך, מיין מענער מיט פרויען, און זיי האבן אלעס רעקארדירט, מען האט זיך דורכגערעדט וויפיל מען דארף געבן פאר א שטופ, און ס'איז אפילו געווען א גאנצער מדובר, אז ווען איך ענדיג איינמאל קען איך גיין נאכאמאל, וויפיל קען איך גיין פאר דעם געלט? דו ווייסט וואס דא האט זיך אפגעטון און ס'האט געשפילט אויף אלע טעלעוויזשאנס אין ארץ ישראל. עוורי טיווי וואז ביזי וויט איט. און איך האב גערעדט מיט איינעם וואס איך ווייס נישט ס'איז נאך היינט אויך משגיח די קהילה למשל דא וואס דער האפשטינער, בושטינער, האפשטינער, דער שייגעץ האט געגעבן א הכשר אויף די קהילה. איך האב אים געזאגט דו קענסט נישט געבן א הכשר ס'איז אלעס טרייפה דארט. חוץ וואס דו אליינס ביסט באלעבאס. מיר האט דערציילט איינער וואס ארבעט דארט און נאך דעמאלטס געווען א בחור היינט ווייס איך נישט זיין סטעטוס האט ער געזאגט אונז גאנצעטע נעכט ענדזשויען מיר זיך ס'איז דא שיקסעס וויפ פיל דו ווילסט. ער האט אפילו געזאגט ס'דא איינער וואס איז קיינמאל נישט אהיימגעפארן שוין דעמאלטס געווען זעקס זיבן יאר נישט קיינמאל אהיימגעפארן אויף ארץ ישראל ווייל ער האט צו טון עפעס מיט זיין ווייב און דיני ממונות טשיילד סופארט צו וואס פרעג איך אים וואס טוט ער זאגט ער ער טוט די זעלבע וואס אונז ער האט אן ערווה ווי אונז ער האט א תאווה ווי אונז און ס'איז וויבאלד ויהי ביוסף בסעודה שטעלט זיך עס אויף און מ'טוט וואס מ'טאר נישט. פארוואס דארף דאס אזוי אויסזעהן? יעצט איז דא דארטן דער ווייסמאנדל, ווייסמאנדל שייגעץ, טמא'ניק, ס'איז דא אינגעלייט וואס זיצן דארט מיט די ווייבער דארטן ווי ער שעכט, כ'מיין ס'איז אין אייאווע, איך געדענק נישט פונקטליך, כ'מיין ס'איז דארט. בקיצור וואס איז געשעהן איז אז איך בין געווען און געמאכט א מקווה און, נישט כ'האב געמאכט, ס'איז שוין געווען, איך האב פשוט עס איבערגעקוקט נאך אסאך יארן, און כ'מיין כ'האב געטוישט די רעג וואסער אויך, ס'דא איין ראביי גרין, ער איז אין ראטשעסטער מינעסאוטע, נישט ראטשעסטער ניו יארק. קיצור און די שוחטים האבן געזאגט אז דו ביסט דא און איך קום אריין ס'איז צוויי שעה אוועק פון אונזער בית השחיטה האב איך געזאגט איך וויל קומען ווייל איך האב אויסגעזאגט איך האב געזאגט אויפן האטליין פאראויס אז איך גיי פארן וועגן א מקווה אין ראטשעסטער האבן זיי מיך אנגעקאלט אויב אזוי קום אריבער צו אונז איך קום אריבער און איך גיי צו צו די טיר איך וויל אריין גיין און דער גוי דארט דא א שומר פרעגט ער מיך וואט דו יו וואנט און הו אר יו זאג איך מיין נעים איז ראביי ראזענבערג איי קעים טו טשעק די מקווה די ריטשועל בעד זאגט ער אקעי האלד אן קאלט גראד אפ דעם שייגעץ ווייסמאנדל, לויט וואסער אן ערליכער איד זיין טאטע איז געווען אזא עוכר ישראל איז דער שייגעץ, עניוועי קלאפט אריין ראביי ראביי דער'ס סאמבאדי היער ראביי ראזענבערג הי סעד הי קעים טו טשעק די מקווה זאגט ער אים טעל אים טו גאו אףף די פרעמיסעס רייט אוועי ענד איף הי דאזענט גאו אףף קאל די פאליס כ'האב געוואלט פארשטיין צו אפאר זאכן קודם כל אז איך קום קוקן א מקווה וואס האסטו צו באהאלטן ס'דא אינגעלייט וואס זיי נוצן עס פאר זייערע ווייבער וואס האסטו עס צו באהאלטן. און צווייטנס, לאמיר שוין זאגן, לאמיר זאגן אז דו ווילסט נישט איך זאל קומען, האסט געהאט אן אנדערן? ער האט נישט געהאט קיינעם דארט, ער האט נישט געהאט קיינעם דארט וואס זאל מיר קומען קוקן די מקווה, די שוחטים האבן מיר געזאגט, שוין יארן נוצט מען עס, ער האט עס אויך איבערגענומען די השגחה, און ס'איז עפעס געווען א מעשה, אז מען האט איינגעזעצט רובאשקין, ס'איז צו א לאנגע פארפלאנטערטע מעשה. גייט דער שייגעץ זאגן אז מ'זאל מיך נישט אריינלאזן, יעצט נאך א זאך, מ'לאזט מיך יא אריין צו מ'לאזט מיך נישט אריין, וואס הייסט רופן די פאליס? ווי האסטו דאס געלערנט? ביי דיין טאטן? און זיי זאגן אז דיין טאטע איז געווען א הייליגער מענטש און א אפגעהיטענער און א אויסגעהאלטענער מענטש, איך זעה שוין וואסער אן אויסגעהאלטענער מענטש איז, ער האט א זון א בן סורר ומורה, ס'הייסט ס'הייסט רוף די פאליס? ביסט דאך שוין אזוי ווי דער סיגוט'ער שייגעץ, רופן די פאליס! שיגע מיט תורה, קענסט נישט זאגן יענעם גיי אראפ, גיי רופן די פאליס? און וואס איז מיט מסירה? יעצט סאטמאר איז אנגעווייטיגט אז יעדער מסר'ט זיך, מ'האט גע'מסר'ט אלע שילן וואס מ'האט געעפנט, וואס ביסטו אנגעווייטיגט? אונז האמער דאך געהאט פון וועם צו לערנען, אונז האמער געהאט פון וועם צו לערנען, דער סיגוט'ער האט אונז אזוי געלערנט און אסאך אנדערע האבן אונז אזוי געלערנט, עניוועי. כ'וויל זאגן פארן עולם, ס'איז זייער זייער א ערנסטע פראבלעם די הכשרים, מ'דארף שעכטן לאקאל, ס'קאסט נאך א דאלער א פונט ווייס איך כאטש איך עס כשר'ס, דעטס אלל, ס'קאסט נאך צוויי דאלער א פונט וועל איך עסן נאר דריי מאל א וואך פלייש, און אויב איז געווען א פראבלעם מיט די נידלען, מ'נידלט זיי און ס'מאכט אז זאלן זיין טרייפע, שטעל דיר פאר מ'האט אין אמעריקע געשאכטן פינף און פופציג זעכציג יאר און סאטמאר רב איז אויך דא געווען. דער דברי יואל איז דא געזעסן אין ניו יארק און ער שרייבט מען זאל קויפן פלייש אויסשליסליך אין מיין בוטשער סטאר ביי קרית יואל דארט בין איך אחריות. א יאר שפעטער האט געהאנגען א צעטל דער דברי יואל שרייבט איך בין אין מיין לעבן נישט געווען אין א מקולין של בשר אין אמעריקע וואס איז די גרויסע חכמה דאס געסט א הכשר צו דו געסט נישט האסט גענומען דעם ר' חיים מנשה זאל געבן א הכשר איך בין געוואויר געווארן אז ער איז קיינמאל נישט געווען אין טשיקאגא עס האט מיר געזאגט איינער וואס איז דארט א משגיח. האב איך אים פארגעהאלטן ברבים, זאגט ער ניין ער געט נאר מיר מחילה ווייל איך שטופ מיר די מחילה אריין, shame on him. עניוועי, איז לאמיר צוריק קומען דא וואס דא איז געשען, איז דער דברי יואל איז אויך דא געזעסן, און מען האט געגעסן פלייש על תולה ארץ, על תולה ארץ על בלימה, ס'געווען גענוג פלייש און וואר, ס'איז נאר געווען איין שטיקל א קליינע פראבלעם, פראבלעם איז געווען אז קיינער האט נישט געוואוסט אז מען מאכט אפערעישאנס אויף די בהמות און מען נידעלט די בהמות, ביז עפעס א מאדערענער בוי פון מאנסי געגאנגען האט זיך געלערנט ער ווערט א וועטערנעריען, פרעגט אים די רב וואס הייסט וואס איז דאס א וועטערנעריען דאקטער, זאגט ער פאר רב דו זעסט פונקט ווי ס'איז דא א האספיטעל פאר מענטשען דא פאר די פאר בהמות אויכעט, און מען מאכט צו אפערעישענס, מען מאכט צו לעכער אין די מאגען ווייל א בהמה שטייט דאך נישט מיטן קאפ ארויף נאר. שטייט דאך ליגענדיג, יא? איז די אלע געזעס מוזן ארויס גיין פון בויך, און ס'זאל ארויס גיין ביז ס'זאל גיין צו די ווי ס'גייט ארויס ביין אחור איז זייער ווייט און ס'טוט וויי איר, מאכט מען א לאך אין אין די לינק ס'גייט אדורך ס'איז א מחיה וואס דארט טוט זיך, מ'איז שוין געווען אין דברי יואל סאטמאר, איך וויל נישט די סאטמארע בולשיט, די רבי זכרונו לברכה, די רבי האט אזויפיל נישט געוויסט וואס טוט זיך אין בית השחיטה פונקט ווי דו און איך. מען האט אים פארפאפט, ער האט געהאט א חבר עזריאל גליק, און דער עזריאל גליק האט געמאכט פון אים פורים, און ער האט נאך צוגענומען די רעבעצן פאר א שותף, מען האט געפרעסן נבילות און טריפות אלע יאהר, און אז קלויזנבורגער רב האט עס געזאגט האט מען אים געווארפן אייער ער זאל זיך אנטלויפן פון דא, סאו ער איז אנטלאפן, ער האט זיך געעפנט אן אייגענע שחיטה, ער האט דא אויך א אייגענע שחיטה ביי די טשיקנס, סאו ווי זעמער אנגעקומען מיט די גאנצע בולשיט? אונז זענען אויף די ריין אין די אמונה טהורה, מיר האבן נישט קיין שייכות מיט ציונות, מען נעמט נאר כשר געלט, סאו אויך מען האט אים אויסגעפאפט פון נעמען כשר געלט, ער וואלט אזוי געקענט עקזיסטירן מיט כשר געלט, אזוי ווי די ברידזש קען זיך האלטן אין די לופט אן קיין פאולס, ער ווייסט ער ווערט ער, מען האט אים געפאפט, מען האט געמאכט מיט אים פורים אין די וואכן, דער רבי האט אמאל געזאגט ער וויל נישט מען זאל אים שלעפן, ער איז דא געווען אין דעם הויז דארטן קעגן איבער דעם אלטן בית מדרש, נעפ מענשן, און מען האט געזאגט דעם רעבן אז מען וועט מאכן געהעריג א. עירוב, און מ'האט אים געטראגן אריין ביזן בית מדרש, האט די רבי געזאגט איך וויל נישט, פארוואס? מ'זאל נישט זאגן אז מ'האט ארומגעשלעפט דעם סאקמער רב אזוי ווי מ'האט דעם בעלזער רב ארומגעשלעפט, ליטל דיס מען דיד הי נאו, געזעסן אויף זיין בענקל בקומה זקיפה אין די בעסערערע יארן, און מ'האט א אזוי געווייפט די פלארס מיט אים אז ער דידנט איווען נאו דעט. דעטס איט, יעצט אפשר ווייסט ער שוין, מ'האט אים שוין מודיע געווען. רבותי ס'איז נישט קיין דזשאוק, סתם צאמצורעדן אויף כלל ישראל איז אויך נישט קיין דזשאוק, אונז מוז מיר נעמען אן ערנסטן שריט, צו מאכן אן ערנסטע השגחה. איך ווייס די או יו כ'האב געליינט קומען דא אסאך אידן אין עיטין ניינטי און אזוי קיצור האבן זיך צוזאמגעזעצט ווי העוו טו דו סאמטינג האט מען געמאכט וויפיל ס'ווערט ווייס איך נישט אבער עפעס איז עס ווערט ביי אונז איז א הפקר וועלט נעם יעדן רב וואס ער געט א הכשר פרעג אים וואס עס איז א כרכשתא מיט א מתפצלת ווייסט ער נישט איך האב דאך עס אמאל אויסגעטרייט ס'דא א רב וואס ער געט א הכשר פון די גרעסטע בעלי מכשירים איך האב געפרעגט וויאזוי איז ווען די כרכשתא רירט אן די מתפצלת יעצט די כרכשתא איז די תחת ווייל ס'שטייט מען זאל זיך נישט דריקן ווען מ'גייט גדולים שמא ינתק שיני הכרכשתא די מתפצלת איז ביי די לונג האב איך געזאגט און דער רב האט נישט געוואוסט האב איך אים געזאגט כ'האב נאר געוואלט זען וויפיל דו קענסט הלכות טריפות זיי קענען גארנישט ער האט זיך געשטופט מ'האט אים אריין געשטופט און ער איז אינעווענדיג און נאכדעם איז געקומען אהרן וואס האט איבערגענומען זיין טאטענס פלאץ וואס ער איז געווען דער גרעסטער בעל מאכיל נבילות וטריפות אין אמעריקע. פון די ארטאדאקסישע רבנים, און ער, טאמער זאגסטו אים א ווארט, הרג'עט ער דיך. נאר איין מענטש מעג אפשטעלן אז טאמער פארט אדורך א לעבעדיגער טשיק. און אונז האלט מיר אז משיח האלט ביים קומען צו אונז? אפאר קאראנעס וועט מען נאך מוזן דורכגיין חלילה, טאמער עס וועט זיך נישט פאררעכטן. משיח איז קומען צו אונז, פארוואס האב איך געווען ריין אין די אמונה, איך האב געקענט זאגן אויפן וויזשניצער ר' חיים מאיר ימח שמו, און דער בעלזער רב אן אויסגעוועפטע בהמה. דאס דאס האט מען דאך אונז געלערנט. ווי איך בין געווען אין קעמפ פלעג איך דאך עסן טשולענט אויכעט, און זיי האבן געזינגען אזא פארשפיל פארן טשולענט, ציוניסטן און מזרחיסטן אגודיסטן צו פארניכטן, און זיי האבן געקוקט צו איך זינג, און איך האב געזינגען, פרעגט מיך איינער ביסט משוגע דו זינגסט אזא ניגון, ביסט א וויזשניצער חסיד, זאג איך איך האב נישט געזאגט ווי דו, דו האסט געזאגט ציוניסטן אגודיסטן און מזרחיסטן צו פארניכטן, און איך האב געזאגט צו פארניכטערן זאל זיך אויסניכטערן. אייגענע חברה דא געווען, מען האט געפירט קנאות אן א יסוד. אריין געגאסן זאמד אין דרערד עס איז נישט געוען קיין יסוד און אלעס איז פארוואשן געווארן סא דאס איז איך וויל יעצט זאגן פארן עולם ווי העוו טו סטרעיטן אוט ווייל יעצט האלט מען שוין ביים וגבי דיליה דער אייבערשטער מוז שוין ברענגען משיח'ן סאיז שוין כלו כל הקיצין סאיז דא געוויסע מדרשים סשטייט אז אין טבריה וועט זיין פערציג יאר תחיית המתים פאר משיח וועט קומען און אין געוויסע פלעצער וועט זיין הונדערט יאר פריער. די טיים איז אפ, איף וויר נאט גאנע סטרעיטן אוט, האסט געזען וואס דער אייבערשטער קען, ער קען נאך מער אויכעט, רבותי לאמיר צאמשטעלן ערליכע בעלי בתים, סקרו די רבנים, פון א רב נאך קיין גוטס נישט ארויסגעקומען, נאר זרע לבטלה איז ארויסגעקומען פון זיי וואס האבן געטאטשט קינדערלעך, כ'וויל בעטן דעם עולם מ'מוז צאמשטעלן ערנסטע בעלי בתים, מאכן אזא ארגענעזעישן אזוי ווי די אָו יו אדער וואטעווער איט איז, ארבעטן מיט די ערנסטע רבנים וואס זיי זאלן וואטשן אויף אונז, נישט אויף אונז, אויף איך זוך נישט קיין דזשאב, סאטמאר רב מיט דעם סיגוטער מיט דעם גאנצן אהרן'ען, זיי האבן אזוי אפגעהארגעט כלל ישראל, אז ס'נישט דא איינער וואס ס'גלייבט נאך אז ס'איז דא א באשעפער. זיי גלייבן נישט. איך רעד מיט יונגעלייט. איין געווען זאגט מיר, איך קום דאווענען, איך וויל נישט מיין ווייב זאל מיך ארויסווארפן, איך וויל נישט צוברעכן די שטוב, איך האב זיסע קינדערלעך, באט איך גלייב איין ווארט וואס איך זאג, איך עפן אפילו דאס מויל צו דאווענען, איך דעק מיך איבער מיטן טלית, איך ווארט צען מינוט, נאכדעם דעק איך מיך אויף. זיי גלייבן נישט, זיי האבן נישט געהאט קיין חינוך. דער חינוך איז געווען אז מ'וועט גיין דארט און מ'וועט טון און מ'וועט מאכן דאס, דאס נישט גיין, דאס נישט מאכן, ביסט אויף צרות און פארטיג. און די אנדערע וואך האף איך צו רעדן וועגן זייער א וויכטיגע זאך וואס דאס הייסט טרעיסינג און טעסטינג, כ'האב שוין גערעדט אביסל די וואך און אביסל פאריגע וואך, די זיבעטע זאך וואס קומא האט געזאגט צו עפענען די תלמוד תורה'ס מוז מען האבן אז מ'קען צוקומען צו יעדן אין הויז און טשעקן צו ער האט די וויירוס און טאמער יא נעמט מען צו די קינדער, וואו העט מען טראגן די קינדער? אין א גוי'שן הוים, אונז זעמיר משוגע, משוגע אויף טויט זעמיר אונז, און מען לאזט עס אלעס צו, און ס'איז דא נאך א זאך, זיי טוען לעצטענס מיט די קינדער, אז ס'ווערט געבוירן א קינד, זיי, זיי זענען דא פאר געלט, זיי האבן אויפגעבויעט בנינים, מיליאנערן האבן אריין געלייגט געלט, זיי זענען דא צו מאכן געלט, דעיר נאט אינטערעסטעד אין גאט און אין לעבן, עניוועי, האבן זיי געמאכט יעצט א נייע זאך, אז טאמער א קינד ווערט געבוירן, קענען זיי אים אריין לייגן אין איי סי יו פאר אן עם אר איי, סתם עפעס אזא זאך, אזוי איז ער, פֿיר און צוואַנציק שעה זיצט ער דארט, אויף דעם. טשארדזש פון די גאווערמענט פֿופֿצן טויזנט דאלער די הערסט וואס דא טוט זיך? און דאס איז א מורא'דיגער אומגליק, איך ווייס פון מענטשן וואס מען האט זיי אפילו נישט אריין געלאזט, מען האט מקיים געווען, אונז האבן אלעס געטון וואס זיי האבן געדארפט און נאכדעם זאלן זיי ארויסקומען זאגן יא ס'גייט אלעס גוט ס'האט זיך א בעסערונג, עטס ווייסט אונז זעמער פערד וואס אזאלכע איז נאכנישט געבוירן געווארן, פרוביר עס צו טון מיט א שווארצן, ווייסט וואס ס'טוט פארגיין? דער דאקטער דארף האבן אן עם אר איי ווייל ער הארגעט אים. אונז אלעס. סא איך האב נישט פארשטאנען וויאזוי קען דאס זיין? זעמיר טאקע אונז אזוי משוגע? די תורה זאגט דאך נישט קיין ליגנט. די תורה זאגט כי היא חכמתכם ובינתכם לעיני העמים. אונז זעמיר א קלוג פאלק. סא סאמטינג איז ראנג היער. די תורה איז זיכער גערעכט, רייט? איך האב מיך צוגעטשעפעט צו אפאר מענטשן וואס זיי זענען פון די עסקנים. קודם האב איך געזעהן אז די האספיטל האט אויפגענומען זייער אסאך נייע ליעזאנס. פרעג איך יענעם, דו קענסט דאך נישט מעדיקעל, דו ביסט דאך גארנישט, ווי אזוי האט מען דיך גענומען? זאגט ער, מען האט מיך גענומען ווייל איך קען נישט, מען האט מיך גענומען, מען האט מיר אנגעזאגט יור נאט היער טו העלפ די פעישענטס, יור היער טו העלפ די האספיטעל. שוין ווייסעך ווי איך האלט. דערציילן זיי מיר אז די אלע צרות מיט די מעשה וואס דא גייט פאר, אויסער די קאראנא וואס דאס האט געהארגעט, דעם וואס איז געהארגעט געווארן דא אזויפיל הונדערטער מענטשן, דאס איז געווען פשוט ווייל די האספיטעל האט זיך געקענט באשטיין צו הרג'נען, דעי ווארנט אינטערעסטעד טו סעיוו דער לייף, ווייל אריינצולייגן נאך געלט אין ווענטילעיטערס שמענטילעיטערס און נעמען נורסעס, ס'איז נישט גיי אויף כפרות. ס'איז בכלל דא א שיטה אז ביז פופציג זעכציג שוין אפגעלעבט דיין לעבן יו דאנט ניד טו ליוו ענימאר. און דא האדעווען מיר אונז הייזער, מען בויען מיר הייזער, מען וויל מיר אראפ שטעלן א דור, איטס נעווער גאנע העפען, איך זאג ענק נאכאמאל עטס מוזטס ארויס מופן אזוי ווי איך האב געכאפט פעק, יצחק לבנה שטערן האט געזאגט אז ער לאט מיך נישט דא דאווענען האב איך געזאגט איך האב גארנישט איינגעלייגט מיט סאטמער מה לנו לבן עמרם איך האב גארנישט איינגעלייגט מיט סאקמער כאקמער. כ'בין אוועק, איך וואוין נישט דא אינגאנצן, און דער אייבערשטער האט מיר געהאלפן אז כ'האב מיך באזעצט, א האלב יאר וואוין איך שוין אפיציעל אין ארץ ישראל, איך ברויך ענק נישט האבן, און איך דאוון ביי די כותל, ראש השנה, יום כיפור און סוכות, ווייל עטץ גייטס נישט פירן קיינעם, דאס וועט עטץ ענק אויסלערנען. סאטמאר רב האט אויך נישט געקענט פירן קיינעם, ער האט זיין אייגענע טאכטער נישט געקענט מאכן אז מ'זאל זי ליגן דא אין אמעריקע, און מ'האט זי געטראגן אויף ארץ ישראל, כאטשיג ער האלט צוליב ותטמאו את ארצי. ער האט נישט געקענט באהערשן גארנישט אין זיין הויז, אז די חברה האבן געוואלט אראפווארפן רויזעלען אלע סטעפס האט מען איר אראפגעווארפן, נישט געווען קיין פראבלעם, די רבי האט זיך עפעס אנגענומען, ד'האסט געהערט אמאל אז די רבי האט געשריגן פאר דער וואס האט עס געטון, פארוואס האסטו עס געטון? דאס איז וואס דא איז פארגעגאנגען, איך וויל זאגן דעם עולם, די האספיטעלס זענען שוין גארנישט, איך פלעג אלץ זאגן פאר מיינע קינדער איך וויל נישט אוועק מופן פון ניו יארק, איך וויל נישט מופן אויף ארץ ישראל, ווייל די חילוק פון די האספיטעלס דא און דארט איז א גרויסער חילוק, דערווייל ס'איז שוין נישט קיין חילוק. אז ען וויי יו מיט די גרויסע האספיטעל ווי אזוי הייסט עס דארט מאונט סיני איז געשטעלט אויך אויף צו הרג'נען מענטשען און צו מאכען געלט העי שוין נישט די זעלבע ס'איז שוין די זעלבע דא און דארט סאו איז דארף מען דא וויסען ווי ניד טו העוו ע פיוטשער אלסא אויסער דאס כשרות דארף מען האבן ווי צו וואוינען איך מיר קומט צו וויינען יונגעלייט וואס צאלן אַכצן הונדערט צוויי טויזענט דרײַ א האלב טויזענט רענט א חודש קום וואוינען ווי איך וואוין קענסט האבן א גאנץ הויז פאר דרייסיג פערציג טויזענט דאלער יעצט איז געפאלן נאך אלע הייזער ווייל ס'איז דא די אפעדעמיק איז געפאלן די הייזער מיט אקראס די באורד טוירטי פראסענט קענסט לעבן און לאכן חתונה מאכן די קינדער און די אייניקלעך און קענסט טון וואס דו ווילסט קענסט א חתונה מאכן אין דיין אייגענעם בעק יארד האסט גענוג פלאץ קענסט נעמען א טענט אזוי ווי די רעבעצן פלעגט נעמען אין מאנרא. רבותי ווי העוו טו טינק אוו א ווערי סיריעס סעלושען ווייל אזוי ווי ס'איז יעצט גייט זיין איינס פון צוויי זאכן אדער דאס אידישקייט וועט אונטער גיין ווייל די אלע וואס זיי פאלן ארויס פון דא די גייען נישט בלייבן קלאמערן מיר זיך צו זיין א איד ערגעץ אין פענסלעוועניע זיי זאגן א כפרה אויפן אידישקייט אדער וועט ער זיין אדער וועסט נישט קענען אויסהאלטן דעטס אלל. כ'האב אויך געוואלט בעטן די רבנים וואס זיי ווילן זיין בית מדרש אפן אויף שבועות אפן מ'לאט מיט געוויסע באדינגונגען טאמער טוסטו אנדערש כאטשיג ער כאפט דיך נישט עפעס געשעהט ביסטו א רוצח. דאס זאלסטו געדענקען? איך זאג אייביג, ס'נישט קיין חילוק צו דו ביסט יענעם א רוצח מיט אן אייזערנעם מעסער, צו מיט א פליישיגן מעסער. מיט פליישיג מיין איך צו זאגן דעם פופיק. די גרויסע שולן האבן נאר געברענגט א חורבן אלע יארן, מ'האט זיך געשטופט איינער אין צווייטן. ווען דער רבי פלעגט זאגן תורה האט מען געדארפט ארומגיין מיט פלעש לייטס ס'איז געווען גרויליג, חברה פלעגן ארויסנעמען יענעמ'ס פופיק אינמיטן די בית מדרש, און נאכדעם אז איינער וועט געהארגעט ווערן אויף וועמענ'ס אחריות וועט עס גיין, דאן זאגט אהרן מ'זאל קומען און מ'וועט יעדן צושטעלן א דירה מיט אלעם. לעבן דעם גרויסן שפיטאל NYU אקראס די סטריט איז דא א ריזיגע זייער א שיינע האוזינג דאס איז צו פארקויפן עס האט געקאסט דעמאלטס א האלב מיליאן דאלער היינט וועט עס זיין דאפלט זיי פלעגן דאס אדווערטייזן אויפן טעלעוויזשן און אויף די טמא'נע כלי פלעגט מען עס זעהן בקיצור פלעגט מען זאגן העיר יו קען ביי דיס קאסט אזויפיל אזויפיל פלעגט זיך דער מענטש אנרופן דער וואס איז געגאנגען באקוקן דאז איט קאם וויט די ווייף אלסאו אר וויל איי העוו טו בי העיר עלאון אהרן איך וויל דיך פרעגן עפעס דו'סט צושטעלן יעדן אנצושטיין זאג מיר ס'עט קומען מיט א סעקסי בחור אויך צו ס'עט זיין נאר אליינס. זאג מיר דו'סט צושטעלן א בחור אויך מ'עט האבן וועמען צו שטופן אין די מחילה און אין די מקווה עט זיין גענוג פלאץ און צייט זיך צו שטופן בפרט נאך שבועות א גאנצע נאכט איז מען דאך אויף און מען גייט אין די מקווה פארן עלות. דער רבי נחמן זאגט אז דאס איז די גאנצע סוד פון די ספירה דאס איז די די מקווה דערפאר זיצט דארטן דער חזיר דער בעל דבר און ער הרג'ט אפ אידישע קינדער סאו אהרן דאז איט קאם וויט די ווייף אלסא דאז איט קאם וויט די סעקס פארטנער. א שיינע נקבה צו א שיינע בחור, שעים אן יו זאלסט אזוינס טון, יו שוד בי עשעימד אוו יור סעלף. כ'האב געוואלט זאגן פארן עולם, כ'האב באקומען יעצט זייער א מיעסן טעלעפאן קאל, כ'האב שוין באקומען אפאר מאל אבער יעצט האב איך באקומען ממש א מיעסן טעלעפאן קאל, זאגט מיר איינער, דו מיט דער וואס העלפט דיר צו האט יעצט גענומען גרויס געלט ביי יענקי דאסקאל וועגן דעם רעדסטו שוין נישט פון אים, פרעג איך אים זאג מיר האסטו כאטש א.

אכט אויף מעי דעם אכצעטן, מעי די אכצעטע דאס איז געווען די וואך, ס'איז אינגאנצן נישט געווען קיין קאורט, יעצט איז ארויסגעקומען אז דזשוליי נאמבער זעקס, דעמאלטס איז שוין דא א דזשאדזש און ס'איז שוין דא א קאורט דעיט מיט אלעם, סאו וויל איך ענק זאגן רבותי האלטס ענק רואיג און מיינטס נישט אה כ'האב שוין געקויפט א סקיי סקרעיפער פון דעם געלט, נאנאנאנאנאנא און נישט איך נעם און נישט דער וואס העלפט מיר צו נעמט, ברוך השם אונז זעמער זייער ווייט פון דעם, און ביי ברוך מאטכע'ן האט מען אונז געאפערט א בראון בעג, ס'איז געווען אין דעם אריין. איינגעלייגט צוויי הונדערט טויזענט דאלער, כ'בין אפילו עס נישט געגאנגען אנקוקן, עניוועי רבותי עס קומט יעצט א פיינע ווארעמע זומער דזשוליי דעם זעקסטן, ער וועט זיך ארויפשטעלן און אז ער וועט זיין קלוג וועט ער טון וואס ברוך מאטכע האט געטון דאס צווייטע מאל אז אבל אשמים אנחנו און טאמער נישט וועט ער קודם באצאלן אפאר מיליאן דאלער און נאכדעם וועט ער זאגן אבל אשמים אנחנו עניוועי. א גוטן יום טוב און א לעכטיגן תמיד.